בעזרת השם יתברך מסכת סוטה דף לח, מיר הייבן אן דף לז עמוד ב' צוויי שורות פון אונטן ביי די משנה, זאגט די הייליגע משנה, איז אזוי, מיר האבן געזען די פריערדיגע משנה אז ברכת כהנים דארף געזאגט ווערן דווקא אויף לשון קודש, איז די משנה דא איז מרחיב אין די ענין פון ברכת כהנים, זאגט די משנה ברכת כהנים כיצד, במדינה אומר אותה שלש ברכות, פשט אינדרויסן פון בית המקדש איז ברכת כהנים דריי ברכות יברכך ה' וישמרך, יאר השם פניו אליך ויחנך ישא השם פניו אליך וישם לך שלום און ממילא היות ס'איז דריי ברכות איז נאך יעדע ברכה ענטפערט די ציבור אמן ובמקדש אבער אין בית המקדש ברכה אחת ווי רשי ברענגט מיט אין די גמרא אז אין בית המקדש האט מען נישט געענטפערט אמן און ממילא איז דאס גאנצע געווען איין ברכה זאגט די משנה ווייטער נאך א חילוק צווישן בית המקדש און אינדרויסן פון בית המקדש איז במקדש אומר את השם ככתבו פשט אין בית המקדש האבן די כהנים געדוכנט מיט די שם המפורש ובמדינה בכינויו אינדרויסן פון בית המקדש האט מען געזאגט די שם אדני, אזוי ווי מ'זאגט היינט, אזוי ווי אונז זאג מיר די אייבערשטער'ס נאמען א' ד' נ' און י'. ווייטער נאך א חילוק זאגט די משנה, במדינה כהנים נושאין את ידיהן כנגד כתפיהן, פשט, אינדרויסן פון בית המקדש הייבן אויף די כהנים זייער הענט קעגן איבער די אקסלן נישט העכער ובמקדש אבער אין בית המקדש על גבי ראשיהן האט מען אויפגעהויבן די הענט העכערן קאפ, ווי רשי ברענגט, ווייל היות וואס אין בית המקדש האט מען געזאגט. די שם המפורש און די שכינה האט גערוהט אויף זייער הענט האט מען עס אויפגעהויבן העכער די קאפ חוץ מכהן גדול שאינו מגביה את ידיו למעלה מן הציץ חוץ דער כהן גדול וואס היות ער איז געגאנגען א ציץ און אויפן ציץ שטייט דאך קודש לשם פאסט נישט ער זאל אויפהייבן די הענט העכער פונעם ציץ איז דער כהן גדול האט נישט געהויבן די הענט העכערן קאפ רבי יהודה אומר רבי יהודה קריגט זיך און רבי יהודה זאגט אף כהן גדול מגביה ידיו למעלה מן הציץ אז דער כהן גדול האט יא געמעגט אויפהייבן זיין הענט העכערן ציץ ביי ברכת כהנים און די משנה פירט אויס שנאמר ווי שטייט אין פסוק וישא אהרן את ידיו אל העם ויברכם, איז דא וואס זאגן אז דאס איז די מקור פון רבי יהודה אבער אנדערע מוטשען זיך ווי ליגט דא א מקור אז די כהן גדול האט אויפגעהויבן זיין הענט העכער די ציץ, איז דא טאקע וואס זאגן אז די לעצטע שטיקל פון די משנה איז סתם א מקור אויף דעם אז די כהנים האבן אויפגעהויבן די הענט, איז די מקור איז וואס שטייט אין פסוק וישא אהרן את ידיו אל העם ויברכם, אז אהרן הכהן האט אויפגעהויבן די הענט, און ווי מ'עט זעהן די גמרא וויאזוי דאס איז א מקור אז ברכת כהנים דארף מען אויפהייבן די הענט, זאגט די הייליגע גמרא, תנו רבנן, מ'האמיר געלערנט א ברייתא, שטייט אין פסוק כה תברכו את בני ישראל, אז די כהנים דארפן בענטשן די אידן, איז בלשון הקודש, ס'דארף זיין אויף לשון קודש. איי פרעגט די ברייתא, אתה אומר בלשון קודש או אינו אלא בכל לשון ווער זאגט, נאר וואס דען, נאמר כאן כה תברכו, דא שטייט כה תברכו, ונאמר להלן, ביי הר גריזים און הר עיבל שטייט אלה יעמדו לברך את העם, שטייט אויך א ענין פון ברכה און ממילא איז דא א גזירה שווה תברכו לברך פשט ביידע איז א לשון ברכה אז וואס אז מה להלן בלשון הקודש אזוי ווי ביי הר גריזים און הר עיבל איז געווען אויף לשון קודש ווי מען האט שוין געזען די מקור אף כאן די זעלבע זאך ברכת כהנים בלשון הקודש רבי יהודה אומר רבי יהודה זאגט אינו צריך מען דארף נישט די גזירה שווה ווייל עס איז דא אן אנדערע מקור הרי הוא אומר כה שטייט כה תברכו איז פון כה דרשנ'ט מען עד שיאמרו בלשון הזה אז ברכת כהנים דארף מען זאגן אויף די לשון פונקט ווי שטייט אין פסוק

לערנט מען ארויס אז מה להלן בעמידה אף כאן בעמידה, אזוי ווי דארט שטייט קלאר אלה יעמדו לברך, איז דא אויך דארף עס זיין בעמידה. רבי נתן אומר, רבי נתן זאגט אינו צריך, מען דארף נישט די גזירה שווה ווייל ס'דא אן אנדערע מקור, ווייל הרי הוא אומר, שטייט אין פסוק, די פסוק זאגט, בעת ההיא הבדיל השם את שבט לוי, לשאת את ארון ברית השם, לעמוד לפני השם לשרתו ולברך בשמו עד היום הזה, אז די אייבערשטער האט מבדיל געווען שבט לוי, די לוויים מיט די כהנים, איז שטייט דארט לשרתו ולברך בשמו, און ממילא היות אז די תורה האט מקיש געווען לשרתו צו לברך בשמו אז וואס אז מה משרת בעמידה לשרתו איז טייטש די עבודה, אזוי ווי די עבודה דארף געטון ווערן בעמידה, די זעלבע זאך די לברך בשמו אף מברך ברכת כהנים דארף אויך געזאגט ווערן בעמידה, איי און משרתו גופיה מנלן, ווי ווייסט מען טאקע אז די עבודה האט געדארפט געטון ווערן בעמידה, דכתיב, ווייל שטייט אין פסוק לעמוד לשרת, זעהן מיר אז מען דארף שטיין ביים עבודה, און ממילא אז ס'שטייט לשרתו לברך בשמו, מאכט מען א היקש אז אזוי ווי לשרתו איז בעמידה, איז לברך בשמו אויך בעמידה. ברענגט די גמרא נאך א ברייתא תניא אידך כה תברכו בנשיאת כפיים, די כהנים דארפן אויפהייבן די הענט ווען מען בענטשט די פאלק, אתה אומר בנשיאת כפיים, או אינו אלא שלא בנשיאת כפיים ווער זאגט? זאגט די ברייתא ווייל נאמר כאן כה תברכו, שטייט ביי ברכת כהנים כה תברכו, ונאמר להלן, ביי די חנוכת המשכן די אכטע טאג שטייט וישא אהרן את ידיו אל העם ויברכם אז ער האט אויפגעהויבן די הענט און ממילא מה להלן בנשיאת כפיים, אזוי ווי דארט האט אהרן הכהן געטון נשיאת כפיים האט געהויבן די הענט, אף כאן, די זעלבע זאך ברכת כהנים דארף אויך זיין בנשיאת כפיים. איי פרעגט די גמרא, קשיא ליה לר' יונתן, רבי יונתן האט א קשיא געפרעגט אויף די לימוד, אי מה להלן כהן גדול וראש חודש ועבודת ציבור אף כאן כהן גדול וראש חודש ועבודת ציבור, פשט, דארט ביי די חנוכת המשכן איז אהרן הכהן קודם כל געווען א כהן גדול, חוץ פון דעם ס'געווען ראש חודש, חוץ פון דעם אז ס'איז געווען נאך די עבודת ציבור נאכדעם וואס ער האט מקריב געווען קרבנות ציבור, איז אויב אזוי, זאגט רבי יונתן קען מען אפפרעגן די גזירה שווה, אז וויאזוי מאכסטו א גזירה שווה פון סתם כהנים צו אהרן הכהן, דארט ביי אהרן הכהן איז געווען געוויסע תנאים ס'געווען א כהן גדול ס'געווען ראש חודש ס'געווען עבודת ציבור דא ביים כהן הדיוט ביי סתם ביי ברכת כהנים איז דאך נישט דא די תנאים איז מהיכי תיתי אז די כהן ווען ער בענטשט די פאלק דארף עס זיין בנשיאת כפיים מ'קען דאך נישט מאכן אזא גזירה שווה און ווי ס'ידוע די כלל אז א גזירה שווה וואס איז נישט מופנה קען מען אפפרעגן און ממילא איז די גזירה שווה אפגעפרעגט נאר וואס דען ברענגט די ברייתא טאקע אן אנדערע מקור ר' נתן אומר אינו צריך אז מ'דארף טאקע נישט די גזירה שווה נאר ער גייט עס ארויסלערנען פון א היקש און אויף א היקש קען מען נישט פרעגן קיין קשיות אין משיבין על ההיקש ווייל הרי הוא אומר שטייט אין פסוק הוא ובניו כל הימים עס גייט ארויף אויפן כהן גדול הוא ובניו און אלע אנדערע כהנים איז פשט די תורה האט מקיש געווען מקיש בניו לו די תורה האט מקיש געווען די כהן גדול צו די אלע אנדערע כהנים צו די כהן הדיוט אז מה הוא בנשיאת כפיים אזוי ווי די כהן גדול האט געדארפט טון נשיאת כפיים ווי מען זעט ביי אהרן הכהן אף בניו בנשיאת כפיים די זעלבע זאך אלע כהנים האבן אויך געדארפט מאכן נשיאות כפיים. יעצט איי עסטו זאגן אז א גוטע היקש איז טאקע דא דא, אבער מהיכא תיתי אז קענסט נוצן די היקש אויף אלעמאל, קען זיין נאר ראש חודש און נאך א עבודת ציבור, דעמאלטס נוצט מען דעם היקש אז מען דארף מאכן נשיאות כפיים, אבער מהיכא תיתי אלעמאל, זאגט די ברייתא ווייל וכתיב כל הימים, וואס שטייט אין פסוק? שטייט הוא ובניו כל הימים פשט דער היקש איז אויף אלעמאל אז אלעמאל איז מען זיי מקיש פשט אלעמאל ווען מען מאכט ברכת ברכת כהנים דארף זיין נשיאות כפיים איי עסטו פרעגן אז דער פסוק רעדט זיך דאך פון לעמוד לשרת דער פסוק זאגט דארט לעמוד לשרת בשם השם הוא ובניו כל הימים ס'רעדט פון די עבודה און ממילא וואלט מען געקענט זאגן אז דער היקש איז נאר לענין עבודה נישט לענין ברכת כהנים איז אויף דעם זאגט די ברייתא ואיתקש ברכה לשירות האמיר דאך שוין געזען אז ס'דא אן אנדערע היקש וואס איז מקיש די עבודה צו די ברכת כהנים שטייט לשרתו ולברך בשמו און ממילא האמער א לימוד אז אלע מאל דארף מען מאכן ברכת כהנים בנשיאת כפיים זאגט די גמרא ווייטער נאך א ברייתא ותניא אידך שטייט אין פסוק כה תברכו את בני ישראל בשם המפורש אז די כהנים ווען זיי דיכענען דארפן זיי דיכענען מיטן שם המפורש מיטן שם הוויה אתה אומר בשם המפורש או אינו אלא בכינוי ווער זאגט אפשר דיכנט מען מיט די שם אדני תלמוד לומר פאר דעם שטייט אין פסוק ושמו את שמי און פון שמי דרשט מען שמי המיוחד לי, דער באקאנטער נאמען די שם המפורש. יכול וואלט איך געמיינט אף בגבולין כן, אז אינדרויסן פון בית המקדש איז אויך אזוי, זאגט די ברייתא ניין, נאמר כאן ושמו את שמי, ונאמר להלן שטייט ביים בית המקדש לשום את שמו שם, און ממילא מה להלן בית הבחירה, אף כאן בבית הבחירה. רבי יאשיה אומר רבי יאשיה קריגט זיך זאגט ס'דא אן אנדערע מקור, אינו צריך, מ'דארף נישט א גזירה שווה, ארויסצולערנען אז אינדרויסן פון בית המקדש זאגט מען נישט די שם הוויה, ווייל הרי הוא אומר, שטייט אין פסוק, בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך, דער פסוק זאגט אז בכל המקום אשר אזכיר את שמי ווי מען דערמאנט דעם אייבערשטנ'ס נאמען, אבוא אליך ברכתיך, עט דיך דער אייבערשטער בענטשן, יעצט, לכאורה, האט דאך דער פסוק נישט קיין זינען, ווייל בכל מקום סלקא דעתך, קען דען זיין אזא זאך אז ווי מען וועט דערמאנען דעם אייבערשטנ'ס נאמען ווי מען וועט זאגן די שם המפורש, דארט וועט זיין השראת השכינה? איז ווי רשי איז מסביר, צוויי קשיות איז דא דא, קודם כל, מען קען נישט דערמאנען דעם אייבערשטנ'ס נאמען אויף יעדן פלאץ, ווייל מען טאר סתם אזוי נישט דערמאנען דעם אייבערשטנ'ס נאמען, מען טאר נישט זאגן די שם הוויה, ווי רשי ברענגט די מקור שטייט אין פסוק זה שמי לעולם וזה זכרי לדור ודור, אז סתם א מענטש טאר נישט זאגן די שם הוויה. חוץ פון דעם, איז דא נאך א קשיא, אז סתם אזוי איז נישט מסתבר, אז ווי א מענטש וועט זאגן שם הוויה, דארט וועט זיין השראת השכינה? קען נישט זיין, אלא נאר מקרא זה מסורס הוא. נאר וואס דען דער פסוק דארף מען לערנען פארקערט אז וואס? אז בכל מקום אשר אבוא אליך ברכתיך, פשט, יעדע פלאץ ווי איך גיי דיר בענטשן, דהיינו אין בית המקדש וואס דארט איז דא השראת השכינה, שם אזכיר את שמי, דארט קענסטו זאגן די שם המפורש, איז טאקע והיכן אבוא אליך ברכתיך בבית הבחירה, שם אזכיר את שמי בבית הבחירה פשט נאר אין בית המקדש מעגן די כהנים זיך באנוצן מיטן שם המפורש, זאגט די גמרא ווייטער נאך א ברייתא תניא אידך כה תברכו את בני ישראל, אין לי אלא בני ישראל, פשט פון דא ווייסט מען טאקע אז די כהנים דארפן בענטשן אידן, גרים נשים ועבדים משוחררים, מנין? ווי ווייסט מען אז גרים נשים עבדים משוחררים זענען אויך כולל דא אין די בני ישראל וואס בני ישראל מיינט נאר זכרים איז תלמוד לומר פאר דעם שטייט אין פסוק אמור להם לכולהו פון אמור להם לערנט מען ארויס אז יעדעם דארף מען בענטשן סיי מענער סיי פרויען סיי גרים סיי עבדים משוחררים ברענגט די גמרא נאך א ברייתא תניא אידך כה תברכו פנים כנגד פנים אז ברכת כהנים דארף זיין פנים כנגד פנים די כהנים דארפן זיין אויסגעדרייט צו די פענעמער פונעם פאלק אתה אומר פנים כנגד פנים, או אינו אלא פנים כנגד עורף, ווער זאגט קען זיין אז בשעת ברכת כהנים מעג זיך די עולם אויסדרייען, תלמוד לומר שטייט אין פסוק אמור להם, כאדם האומר לחבירו, פשט פון אמור להם, דרש'נט מען אזוי ווי א מענטש רעדט צו זיין חבר, וואס דאס איז פנים כנגד פנים, ברענגט די גמרא נאך א ברייתא תניא אידך, כה תברכו בקול רם, מען דארף זאגן ברכת כהנים מיט א דערהויבענע קול מיט א הויכע קול נישט שטילערהייט, או אינו אלא בלחש, אפשר קען מען אויך זאגן שטיל, תלמוד לומר אמור להם, כאדם שאומר לחבירו אזוי ווי א מענטש זאגט פאר זיין חבר רעדט ער הויעך אין די זעלבע וועג דארף זיין ברכת כהנים אמר אביי זאגט יעצט אביי נקטינן אונז האמער במסורה אז לשניים קורא כהנים ולאחד אינו קורא כהן שנאמר אמור להם לשניים פשט אזוי אביי דרשנט די אמור להם אויכט פארקערט ביז יעצט האמער געזען די ברייתא האט געזאגט אמור להם אז פון אמור להם דרשנט מען כאדם שאומר לחבירו אז די כהנים דארפן רעדן להם צום פאלק אזוי ווי א מענטש רעדט צו זיין חבר דארף זיין בקול רם ס'דארף זיין פנים כנגד פנים, איז אביי דרשנ'ט אויך די אמור להם, אז אמור להם איז פשט די בעל תפילה ווען ער רעדט צו די כהנים, ווייל די כהנים ווי מ'עט באלד זעהן זענען ארויף אויפן דוכן פאר די ברכת כהנים שוין ביי רצה גייען די כהנים ארויף אויפן ארון קודש, איז נאך הטוב שמך ולך נאה להודות, זאגט די בעל תפילה כהנים, דאס איז די אמור להם, אז די בעל תפילה זאגט פאר די כהנים אז זיי זאלן דיכענען, אבער וואס זאגט אביי להם איז א לשון רבים, און ממילא פון להם דרש'ט מען אז ווען זאגט די בעל תפילה כהנים, ווען ס'איז דא מער פון איין כהן, ס'דא צוויי כהנים, זאגט די בעל תפילה כהנים, און די כהנים הייבן אן דיכענען, אבער דארט ווי ס'נאר דא איין כהן, זאגט נישט די בעל תפילה כהנים, ואמר רב חיסדא, נאך א מימרא, נקטינן אונז האמער במסורה, כהן קורא כהנים, ואין ישראל קורא כהנים, שנאמר אמור להם, אמירה משלהם תהא, פשט רב חיסדא האלט אז ווען זאגט מען כהנים? נאר ווען די בעל תפילה איז אויכט א כהן, פשט ווען די בעל תפילה איז א כהן און ס'איז דא נאך כהנים זאגט די בעל תפילה די כהן צו די אנדערע כהנים כהנים אז הייבטס אן דיכענען, אבער ווען די בעל תפילה איז א ישראל זאגט רב חיסדא א ישראל זאגט נישט כהנים, פארוואס ווייל אמור להם איז טייטש אמירה משלהם תהא אז דווקא א כהן זאגט כהנים נישט א ישראל, זאגט די גמרא והלכתא כוותיה דאביי ולית הלכתא כוותיה דרב חיסדא? די הלכה איז ווי אביי אז דארט ווי ס'איז נישט דא צוויי כהנים זאגט מען נישט כהנים, אבער די הלכה איז נישט ווי רב חיסדא, פשט אפילו א ישראל זאגט אויך כהנים. זאגט די גמרא ווייטער, סימן, מתאוה לברכה דוכן בעבודה כוס מכיר נהנה בעגלה, דאס איז סימנים אויף די מאמרים וואס מ'גייט דא זען מאמרים פון רב שיע בן לוי, זאגט די גמרא די ערשטע מאמר פון רב שיע בן לוי, אמר רב שיע בן לוי, מנין שהקדוש ברוך הוא מתאוה לברכת כהנים, ווי ווייסט מען אז די אייבערשטער איז מתאוה צו ברכת כהנים אז די כהנים זאלן בענטשן כלל ישראל, שנאמר וואס שטייט אין פסוק, ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם, און ווי רשי איז מסביר אז דא זעט מען אז די עיקר כוונה פון די באשעפער דא איז ושמו את שמי, פשט, דאס איז די עיקר, די אייבערשטער איז מתאוה צו די ברכה, די אייבערשטער איז זיך מתייחס צו דעם מער ווי צו די ברכה אליין, דאס איז די עיקר תפקיד דא, די אייבערשטער ווארט אז די כהנים זאלן בענטשן די פאלק, זאגט די גמרא ווייטער, נאך א מימרא פון רבי יהושע בן לוי ואמר רבי יהושע בן לוי, כל כהן שמברך מתברך. ושאינו מברך אין מתברך, א כהן וואס בענטשט די פאלק וואס דוכנ'ט, איז ער אליין ווערט אויך געבענטשט, א כהן וואס דוכנ'ט נישט, ווערט נישט געבענטשט, שנאמר, און ער לערנט עס ארויס פון פסוק שטייט אין פסוק, ואברכה מברכיך, אז איינער וואס בענטשט ווערט געבענטשט, און ווי רשי רעדט דא אויס, אז בעצם, די גמרא אין חולין ברענגט א מחלוקת צווישן רבי ישמעאל רבי עקיבא, אויף דעם וואס שטייט אין פסוק ואני אברכם אויף וועם גייט עס ארויף, איז לויט רבי ישמעאל ואני אברכם גייט ארויף אויף די כהנים, פשט שטייט אין פסוק ושמו את שמי על בני ישראל די כהנים וועלן דוכענען די פאלק ואני אברכם און איך וועל זיי בענטשן די אייבערשטער וועט בענטשן די כהנים איז לויט רבי ישמעאל דארף מען אוודאי נישט א מקור אז כהנים וואס דוכענען ווערן געבענטשט נאר וואס דען ווי רשי איז מסביר רבי יהושע בן לוי גייט כשיטת רבי עקיבא אז רבי עקיבא האלט אז ואני אברכם גייט נישט ארויף אויף די כהנים נאר ואני אברכם גייט ארויף אויף כלל ישראל די פסוק זאגט ושמו את שמי על בני ישראל די כהנים וועלן בענטשן די פאלק ואני אברכם און די אייבערשטער כאילו וועט מסכים זיין איז לויט רבי עקיבא וואס איז די מקור אז די כהנים ווערן אויך געבענטשט טאמער זיי דוכענען איז אויף דעם זאגט רבי יהושע בן לוי וואס שטייט ואברכה מברכיך אז דער וואס בענטשט ווערט געבענטשט זאגט די גמרא ווייטער נאך א מימרא פון רבי יהושע בן לוי ואמר רבי יהושע בן לוי כל כהן שאינו עולה לדוכן א כהן וואס גייט נישט דוכענען עובר בשלושה עשה איז ער עובר אויף דריי עשה'ס כה תברכו אמור להם ושמו את שמי. רב אמר, רב זאגט אז א כהן וואס דוכענט נישט חוששין שמא בן גרושה או בן חלוצה הוא, אז נאך מער אז מ'זעט א כהן דוכענט נישט איז מען חושש אפשר איז ער א בן גרושה אדער בן חלוצה וואס טאר נישט דוכענען, זאגט די גמרא ולא פליגי, זיי קריגן זיך נישט, רבי יהושע בן לוי רב קריגן זיך נישט, נאר הא דסליק לפרקים הא דלא סליק לפרקים, פשט א כהן וואס דוכנט פון צייט צו צייט ימים טובים איז אויף אים איז מען אוודאי נישט חושש אז ער איז א בן גרושה בן חלוצה, נאר וואס דען ער איז עובר בשלושה עשה, מה שאין כן א כהן וואס דוכנט אינגאנצן נישט אויף אים איז מען חושש אז ער איז א בן גרושה בן חלוצה, זאגט די גמרא ווייטער נאך א מימרא פון רבי יהושע בן לוי, ואמר רבי יהושע בן לוי כל כהן שאינו עולה בעבודה א כהן וואס הייבט נישט אן גיין צום דוכענען בעבודה ביי די ברכת רצה שוב אינו עולה פשט דער כהן דארף אנהייבן גיין צום ארון קודש פאר דער בעל תפילה ענדיגט די ברכה פון רצה, ווי ווייסט מען דאס שנאמר שטייט אין פסוק וישא אהרן את ידיו אל העם ויברכם, מען האט געזען אהרן הכהן נאך די שבעת ימי המילואים האט געבענטשט די פאלק, שטייט ווייטער וירד מעשות החטאת והעולה והשלמים, הערשט נאכדעם האט ער געענדיגט די עבודה, און ממילא מה להלן בעבודה, אזוי ווי אהרן הכהן האט געבענטשט די פאלק ווען מ'איז נאך געווען אינמיטן די עבודה, אף כאן בעבודה, די זעלבע זאך, די כהנים דארפן ארויף גיין צום דוכן אינמיטן די עבודה פשט אינמיטן ברכת רצה, פרעגט די גמרא איני, איז דען אזוי, והא רב אמי ורב אסי סלקי, פשט, סיי רב אמי סיי רב אסי זענען געווען כהנים, און זיי זענען ארויף אויפן ארון קודש הערשט נאכדעם וואס די בעל תפילה האט געענדיגט רצה, ענטפערט די גמרא, רב אמי ורב אסי מעיקרא הוו עקרי כרעייהו, ממטא לא הוו מטו התם, פשט, רב אמי רב אסי זענען אוודאי נישט אנגעקומען אויפן ארון קודש פאר די בעל תפילה האט געענדיגט רצה אבער זיי האבן אנגעהויבן גיין זיי האבן גערוקט די פיס איז ווי לאנג מען הייבט אן גיין איז דאס גענוג וכדתני רב אושעיא לא שנו אלא שלא עקר את רגליו אבל עקר את רגליו עולה אז ווי לאנג דער כהן האט אנגעהויבן גיין צום ארון קודש פאר די בעל תפילה האט געענדיגט רצה קען ער דוכענען ותנן נמי מען האט אזוי אויך געלערנט אין א משנה די משנה זאגט דארט אין ברכות אז א כהן וואס איז א בעל תפילה טאר נישט דיכענען פארוואס ווייל היות וואס ווען ער ענדיגט דיכענען דארף ער צוריק אנהייבן שים שלום קען ער פארמישט ווערן אבער זאגט די משנה אם הבטחותו שנושא את כפיו וחוזר לתפילתו טאמער ער איז זיכער ביי זיך אז ער גייט נישט צומישט ווערן נאר ער וועט קענען גראד נאכדעם אנהייבן שים שלום רשאי מעג ער דיכענען אפילו אז ער איז בעל תפילה והוינן בה און אויף דעם משנה האט מען א קשיא געפרעגט הא לא עקר פשט מיר האבן דאך געשמועסט אז ביי רצה דארף שוין דער כהן ארויפגיין אויפן ארון קודש, איז דער בעל תפילה קען דאך דאס נישט טוען ער שטייט דאך ביים עמוד, ביי ברכת כהנים קען ער ארויפגיין, אבער ביי רצה נישט, איז סתם אזוי וויאזוי קען ער דיכענען, מען האט דאך געשמועסט אז טאמער ער איז נישט ארויף ביי רצה, טאר ער נישט דיכענען, אלא נאר וואס מוז מען זאגן, דנד פורתא, אז דער בעל תפילה געט זיך א קליינע ריק, פשט ער געט זיך א קליינע ריק ביי רצה אויפן וועג צום ארון קודש און שפעטער ביים דיכענען גייט ער ארויף, הכא נמי דעקר פורתא די זעלבע זאך רב אמי רב אסי, האבן זיך אויך געגעבן א ריק, די עיקר איז מען געבט זיך א ריק ביי ברכת רצה נאכדעם קען מען דיכענען. זאגט די גמרא ווייטער נאך א מימרא פון רבי יהושע בן לוי, ואמר רבי יהושע בן לוי, אין נותנין כוס של ברכה לברך אלא לטוב עין, נאר א טוב עין געבט מען א כוס של ברכה, פשט ווען דריי מענטשן עסן א סעודה דארף מען דאך בענטשן זימון, איז ווער איז מען מכבד זאל מזמן זיין, נאר א טוב עין טוב עין איז איינער וואס האט פיינט געלט, ער טוט גוטס מיט אנדערע, פשט א פארגינער, שנאמר, ווי שטייט אין פסוק, טוב עין הוא יבורך, כי נתן מלחמו לדל, איז דרש'ט מען אל תקרי יבורך אלא יברך, פשט א טוב עין הוא יברך, איינער וואס האט טוב עין, ער איז ראוי צו בענטשן, ער איז ראוי צו מזמן זיין. ברענגט די גמרא נאך א מימרא פון רבי יהושע בן לוי ואמר רבי יהושע בן לוי, מנין שאפילו עופות מכירין בצרי עין, ווי ווייסט מען אז אפילו עופות קענען דערקענען א צר עין, איינער וואס איז קארג, שנאמר, ווייל שטייט אין פסוק, כי חינם מזורה הרשת בעיני כל בעל כנף, פשט אמאליגע צייטן וויאזוי האט מען געכאפט פייגלעך, מען האט גענומען א נעץ, מען האט געלייגט אויף דעם חיטין און שעורים, און די פייגלעך האבן געזען די חיטין שעורים זענען אראפגעקומען אזוי האט מען זיי געכאפט, איז זאגט דער פסוק, כי חינם מזורה הרשת, בעיני כל בעל כנף, פשט, איינער וואס איז א קארגער, רשי זאגט אז די פסוק קומט פריער צו רעדן זיך פון א קארגער, איינער וואס איז א קארגער און שפרייט אויס זיין תבואה אויף א נעץ, איז די פייגלעך דערקענען אז דאס איז תבואה פון א קארגער און זיי קומען נישט עסן, איז פשט, בחינם שפרייט ער אויס די תבואה ווייל ס'עט אים נישט העלפן, און זעהן מיר אז אפילו עופות זענען מכיר אין א צר עין, זיי עסן נישט פון זיין תבואה. ברענגט די גמרא נאך א מימרא פון ר' יהושע בן לוי, ואמר ר' יהושע בן לוי, הנהנה מצרי העין עובר בלאו, איינער וואס איז נהנה פון א צר עין פון א קארגער, איז עובר אויף א לאו שנאמר, ווייל שטייט אין פסוק, אל תלחם את לחם רע עין וגומר, זאלסט נישט עסן די ברויט פון א רע עין פון א קארגע, און דער פסוק איז דארט ממשיך ואל תתאו למטעמותיו, זאלסט דיך נישט מתאווה זיין צו זיינע מטעמים, פארוואס זאגט דער פסוק, כי כמו שער בנפשו כן הוא, רשי זאגט אז שער איז א לשון פון ביטערקייט, פשט אז ווען מען עסט פון א צר עין, ווארפט מען אריין אין אים א ביטערקייט, און דער פסוק זאגט דארט ווייטער אכול ושתה יאמר לך, און די פסוק זאגט ווייטער ולבו בל עמך, פשט אז ער ער זאגט דיך טאקע עס טרינק, אבער זיין הארץ איז נישט מיט דיר, ער וויל נישט זאלסט עסן, ס'איז א בחינה פון גניבה, און רשי ברענגט אן אנדערע פשט אויף די ווארט שער, אז שער איז נישט א ענין פון ביטערקייט, נאר שער איז א ענין פון משער, אז דער צר עין דער קארגער איז משער וויפיל דו עסט וויפיל דו עסט נישט, ער ווארט שוין אז זאלסט ענדיגן עסן, על כל פנים, איינער וואס עסט פון א צר עין איז עובר בלאו, רב נחמן בר יצחק אמר עובר בשני לאווין איז עובר אויף צוויי לאווין ווייל שטייט אין פסוק אל תלחם את לחם רע עין ואל תתאו למטעמותיו איז פשט דא צוויי לאווין אל תלחם ואל תתאו על כל פנים זאגט די גמרא ווייטער נאך א מימרא פון רבי יהושע בן לוי ואמר רבי יהושע בן לוי אין עגלה ערופה באה אלא בשביל צרי העין פשט די גאנצע עגלה ערופה קומט וועגן די צרי העין זיי זענען גורם אז דער מענטש זאל שטארבן זאל דארפן ברענגען עגלה ערופה שנאמר ווייל שטייט אין פסוק וענו ואמרו ידינו לא שפכו את הדם הזה, די זקני העיר ביי די עגלה ערופה דארפן זאגן ידינו לא שפכו את הדם הזה אונז האבן נישט געהארגעט דעם מענטש, איז אויף דעם, מען וועט זען אין די משנה דף מ ה, די משנה פרעגט דארט, וכי על לבנו עלתה שזקני בית דין שופכי דמים הם, וואס איז פשט אז די זקני בית דין דארפן זאגן אויף א מענטש וואס איז געשטארבן לעבן זייער שטאט ידינו לא שפכו את הדם הזה וועם איז איינגעפאלן אז זיי זענען רוצחים? אלא נאר לא בא לידינו ופטרנוהו ולא ראינוהו והנחנוהו, פשט אזוי, בית דין זאגט לא בא לידינו ופטרנוהו בלא מזונות, ער איז נישט געקומען צו אונז און אונז האבן אים פארשיקט אן מזונות, און לא ראינוהו והנחנוהו בלא לוויה, פשט בית דין זאגט דא אז טאמער דער מענטש וואלט געקומען צו אונז וואלטן אונז אים אוודאי געגעבן מזונות, און די זעלבע זאך אונז וואלטן אוודאי זיכער געמאכט אז מענטשן באגלייטן אים ארויס פון שטאט, פארוואס? ווייל איינער וואס האט נישט קיין מזונות א ארעמאן וואס האט נישט קיין עסן, קען זיך מאכן אז ער איז אזוי הונגעריג אז ער גנב'ט פון א צווייטן עסן, און יענער הרג'עט אים. די זעלבע זאך מאכט זיך אז א מענטש גייט אליין, קענען ליסטים אים הרג'ענען. איז פון דעם זאגן בית דין אז טאמער דער מענטש וואלט געקומען צו אונז וואלטן אונז אים אוודאי געגעבן עסן, אונז וואלטן אוודאי זיכער געמאכט אז מען באגלייט אים, כדי ער זאל נישט שטארבן, איז מיט דעם ווייזט בית דין אונז האבן נישט קיין שייכות מיט דעם איז ער געשטארבן, אבער על כל פנים דא זעט מען אז טאמער מען געבט נישט פאר א מענטש עסן קען עס גורם זיין אז ער זאל שטארבן, איז פאר דעם זאגט רבי יהושע בן לוי אז טאמער איינער איז טאקע געשטארבן פארוואס איז ער געשטארבן? וועגן צרי העין, וועגן קארגע וואס האבן אים נישט געגעבן קיין עסן, זאגט די גמרא ווייטער, אמר אדא אמר רב שמלאי, צוריק צו די ענין פון ברכת כהנים, זאגט רב אדא בשם רב שמלאי, בית הכנסת שכולה כהנים כולם עולין לדוכן, א בית כנסת וואס דאווענט דארט נאר כהנים גייט יעדער ארויף דוכענען, פרעגט די גמרא למי מברכין, וועם וועם בענטשט מען קיינער איז נישט אין בית מדרש, אמר רב זירא, זאגט רב זירא, לאחיהם שבשדות, די אלע וואס ארבעטן אינדרויסן אויף די פעלדער און זיי קענען נישט קומען אין שול, זיי ווערן געבענטשט, פרעגט די גמרא איני, איז דען אזוי, והא תנא אבא בריה דרב מנימין בר חייא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, עם שאחורי כהנים אינם בכלל ברכה, אז א טאמער א מענטש שטייט אונטער די כהנים, די כהנים בענטשן די אלע וואס שטייען פאר זיי, איינער וואס שטייט אונטער די כהנים, איז פשט ער איז מזלזל אין די ברכה, איז די ברכה נישט חל אויף אים, איז זעהן מיר דא אז די ברכה פון די כהנים איז נאר חל טאמער א מענטש שטייט פארן כהן, נישט פאר די עם שבשדות פאר מענטשן זענען אינדרויסן, זאגט די גמרא לא קשיא, הא דאניסי הא דלא אניסי, איינער וואס איז אינדרויסן אויפן פעלד ווייל ער איז א אונס, איז אויף אים איז אוודאי חל די ברכת כהנים אפילו ער איז נישט אין בית מדרש, אבער איינער וואס איז אין בית מדרש און ער שטייט נישט פאר די כהנים ער שטייט אונטער די כהנים, אויף אים איז די ברכה נישט חל ווייל ער איז מזלזל אין ברכת כהנים, איי פרעגט די גמרא, והא תנא רב שימי מבירתא דשיחורי, רב שימי, בירתא זאגט רש"י איז א פאלאץ, ער האט געוואוינט אין א פאלאץ אין די שטאט שיחורי, ער האט פארגעלערנט א ברייתא אז שטייט אין א ברייתא בית הכנסת שכולה כהנים מקצתן עולין און מקצתן עולין אמן, שטייט קלאר אין די ברייתא אז טאמער ס'דא נאר כהנים אין בית מדרש איז א חלק גייט דוכענען, און די אנדערע חלק גייט נישט דוכענען נאר מען דוכענט זיי און זיי ענטפערן אמן איז זעהן מיר קלאר אנדערש ווי רב אדא וואס רב אדא האט געזאגט אז אלע כהנים גייען דוכענען און זיי דוכענען די מענטשן זענען אינדרויסן אויפן פעלד זאגט די גמרא לא קשיא הא דאשתייר בי עשרה הא דלא אשתייר בי עשרה פשט אזוי טאמער ס'איז דא מער פון צען כהנים אין די בית מדרש לאמיר זאגן ס'איז דא צוועלף כהנים אדער עלף כהנים אין בית מדרש דארט גייט איינס אדער צוויי כהנים ארויף אויפן דוכן און די אנדערע צען בלייבן אונטן און זיי ענטפערן אמן. אבער טאמער ס'איז דא פונקט א מנין מיט צמצום, ס'דא פונקט צען כהנים אין בית מדרש, איז דא, אפילו טאמער איין כהן וועט ארויפגיין דוכענען וועט נישט איבערבלייבן צען וואס וועלן ענטפערן אמן, איז דא האט נישט די אמן אזא חשיבות, איז דא פעלט נישט אויס אז זאלן בלייבן ניין אונטן ענטפערן אמן, נאר דא גייט יעדער ארויף און יעדער דוכענט און די ברכה גייט ארויף אויף די אלע וואס ארבעטן דרויסן אויף די פעלדער באונס. זאגט די גמרא ווייטער, גופא, מיר האבן געלערנט די ברייתא תנא אבא בריה דרב מנימין בר חייא, עם שאחורי כהנים אינם בכלל ברכה, אז די אלע וואס שטייען נישט קעגן איבער די כהנים, זענען נישט בכלל ברכה, זאגט די גמרא פשיטא דאס איז פשוט אז אריכי באפי גוצי לא מפסקי, אז טאמער עס שטייט א נידעריגע מענטש אונטער א הויעכע מענטש, הייסט נישט די הויעכע מענטש אז ער איז מפסיק צווישן די נידעריגע מענטש און די כהנים, פארוואס ווייל ווי רש"י איז מסביר ס'איז נישט מסתבר צו זאגן אזוי, ווייל טאמער מ'עט זאגן אז א הויעכע מענטש איז מפסיק צווישן די נידעריגע מענטש און די כהנים וועט מען דארפן יעדעס מאל ביי ברכת כהנים אויסשטעלן דעם גאנצן בית מדרש אז אלע נידעריגע מענטשן זאלן שטיין פון פארנט און וואס העכער א מענטש דארף ער שטיין פון אונטן, ווי רש"י זאגט אין לדבר סוף ס'איז אינגאנצן נישט מסתבר, און ממילא דאס איז פשוט אז א הויכע מענטש איז נישט מפסיק פאר א נידריגע מענטש, די זעלבע זאך זאגט די גמרא עה דאס איז פשוט אז תיבה לא מפסקא, פשט דער ארון קודש איז אויך נישט מפסיק, אמאליגע צייטן דער ארון קודש איז נישט געווען פונקט ביים וואנט, ס'האט געקענט זיין אוועקגעריקט, און ממילא כהנים האבן געקענט שטיין אונטער דער ארון קודש, דער ארון קודש איז זיכער נישט קיין הפסק. וואס איז יא די שאלה, מחיצה מאי, וואס איז טאמער ס'דא א מחיצה צווישן די כהנים און די פאלק, איז דאס מפסיק צו נישט? ברענגט די גמרא א תירוץ, תא שמע דאמר רבי יהושע בן לוי, אפילו מחיצה של ברזל אינה מפסקת בין ישראל לאביהם שבשמים, אז אפילו א מחיצה של ברזל איז נישט מפסיק צווישן כלל ישראל און רבונו של עולם, פשט, ס'הייסט נישט קיין הפסק און די זעלבע זאך ביי ברכת כהנים, ווי לאנג די פאלק איז אויסגעדרייט צו די כהנים פנים אל פנים, איז אוודאי חל די ברכת כהנים אויף זיי אפילו ס'איז דא א הפסק פון א וואנט, זאגט די גמרא ווייטער איבעיא להו, האבן די בני ישיבה אן איבעיא געפרעגט צדדין מאי, פשט דער דער וואס שטייט אונטער די כהנים האבן מיר געשמועסט ער ווערט נישט געבענטשט, נאר וואס מען דארף שטיין פארנט פון די כהנים, איז די שאלה צו מען דארף שטיין ממש קעגן איבער, אדער אפילו ביי די זייטן אויך, ענטפערט די גמרא, אמר אבא מר בר רב אשי תא שמע, כ'על דיר אריין ברענגען פון א משנה דתנן, מיר האבן געלערנט אין א משנה אין פרה, די משנה זאגט דארט, נתכוון להזות לפניו והזה לאחוריו, טאמער דער מענטש וואס שפריצט די מי חטאת דער אפר פרה אדומה, ער האט אינזינען געהאט צו שפריצן פאר אים און אנשטאטס דעם בטעות האט עס געשפריצט אונטער אים, און אונטער אים איז פונקט געשטאנען א מענטש וואס מ'האט געדארפט שפריצן אויף אים אדער א כלי וואס מ'האט געדארפט שפריצן אויף דעם, אדער פארקערט, לאחוריו והזה לפניו, ער האט געוואלט שפריצן אויף צוריק, און ס'איז געגאנגען פון פארנט, הזאתו פסולה, איז די הזאה פסול, ווי רש"י ברענגט, מען לערנט עס ארויס, שטייט והזה הטהור על הטמא, אז עס דארף זיין מיט א כוונה, און ממילא טאמער ער האט געהאט בכוונה צו שפריצן פון פארנט און עס איז געגאנגען פון אונטן אדער פון אונטן ס'איז געגאנגען פון פארנט, איז אוודאי הייסט נישט די הזאה א הזאה, אבער, זאגט די משנה, לפניו, והזה על צדדין שבפניו, טאמער ער האט אינזין געהאט צו שפריצן די מי חטאת פאר אים, און ס'איז געגאנגען אביסל צו די זייט, הזאתו כשרה, דארט איז די הזאה יא א גוטע הזאה. איז זעהן מיר דא אז ווילאנג מ'שטייט פארן כהן אפילו צו די זייט איז אוודאי די ברכה חל, נאר טאמער מ'שטייט אונטער די כהן אדער אויף די זייטן פון אונטן דארט איז די ברכה נישט חל.